פרייטאג משפטים, זאגט די הייליגע משנה אין מסכת פרה פרק ח, שניים צוויי מענטשן שהיו שומרים את השוקת, וואס זיי האבן אינאיינעם געהיטן א כלי מיט וואסער, וואס מען האט דאס צוגעגרייט אז דאס זאל זיין מי חטאת, אבער מען האט נאכנישט אריינגעלייגט די אפר הפרה אין דעם. נטמא אחד מהם, אויב איינער פון די צוויי מענטשן איז טמא געווארן, כשרים, איז די וואסער נאך כשר, מפני שהם ברשותו של שני, ס'ליגט אינעם רשות פונעם צווייטן מענטש און ער איז דאך ריין, ער היט עס ווייטער אפ. טהר, טאמער דער ערשטער וואס איז טמא געווארן האט זיך גערייניגט, ונטמא שני און נאכדעם איז דער צווייטער טמא געווארן, כשרים, זענען די וואסער ווייטער כשר, מפני שהם ברשותו של ראשון, ס'איז צוריק אינעם רשות פונעם ערשטן מענטש, וואס ער איז שוין יעצט ריין. נטמאו שניהן כּאַחת. טאָמער בײדע היטערס זענען אין אײנעם טמא געװאָרן, פּסולין, װערט די װאַסער פּסול. זאָגט די משנה די זעלבע זאַך, עשה אחד מהן מלאכה, טאָמער אײנער פֿון די צװײ היטערס האָט זיך מתעסק געװען מיט אַ מלאכה בשעת ער האָט געהיטן די װאַסער כּשרין, איז די װאַסער נאָך כּשר, מפּני שהן ברשותו של שני, װײַל ס'ליגט דעמאָלטס אין יענער צײַט אױך אין דעם רשות פֿונעם צװײטן. און איך באַטראַכט כּאילו דער ערשטער איז יעצט נישט קײן שומר. נאר די צווייטע היט עס אפ, און ס'איז נישט געווארן פסול במלאכה. עמד, טאמער דער ערשטער האט זיך אפגעשטעלט פון די ארבעט וואס ער טוט, ועשה השני מלאכה, און נאכדעם האט דער צווייטער אנגעהויבן צו טון א געוויסע ארבעט, כשרין איז די וואסער נאך אלץ כשר, מפני שהם ברשותו של ראשון. ווייל יעצט איז די וואסער צוריק אינעם רשות פונעם ערשטן, איך באטראכט כאילו דער צווייטער האט זיך אפגעזאגט פון די שמירה, און דער ערשטער איז דער גאנצער שומר. עשו שניהם כאחת, טאמער ביידע אינאיינעם האבן זיך מתעסק געווען במלאכה אויפאמאל, פסולין, דעמאלט ווערט די וואסער פסול. משנה ב המקדש מי חטאת דער מענטש וואס ער לייגט אריין די אש אין די מי חטאת לא ינעל את הסנדל האט מען געמאכט א תקנה אז ער זאל נישט אנהאבן קיין שיך ווייל דורך שיך קען ער זייער גרינג טמא ווערן שאם נפלו משקין על הסנדל אויב די וואסער וועט ארויפפאלן אויף זיין שיך אפילו וואסער וואס איז טהור פאר תרומה עס איז טהור פאר קודש אבער לגבי מי חטאת הייסט עס ווי טמא'נע וואסער נטמא וועט דער שיך טמא ווערן, וטמאהו און דער שיך וועט מטמא זיין דעם מענטש. דאס הייסט אזוי, ווען די משקין וואלט ארויפגעפאלן אויף די קערפער פון דעם מענטש אליין, ווילאנג ס'פאלט נישט ארויף אויף זיינע הענט, ווערט ער נישט טמא, אויב ס'פאלט ארויף אויף זיינע הענט, זאג איך, לגבי פרה אדומה, לגבי מי חטאת, אז נטמא ידו נטמא גופו, אבער אויב ס'פאלט ארויף ערגעץ אנדערש אויפן קערפער, וועט עס נישט מטמא זיין דעם מענטש, ווי די משנה זאגט ווייטער, אבער אויב ס'פאלט ארויף אויף זיינע וועש, אויף זיינע שיך אדער אויף זיינע קליידער, איז עס מטמא די וועש, און דאס איז אים מטמא, ממילא האט מען געזאגט אז מען זאל זיך אויסטון די שיך, די וועש האט מען נישט געקענט הייסן מען זאל אויסטון, מען דארף דאך זיין אנגעטון, אבער אן שיך קען מען גיין, האבן זיי פארלאנגט אז מען זאל אויסטון די שיך. זאגט די משנה, הרי הוא אומר, דער מענטש זאגט פאר זיינע שיך, מטמאיך, די וואסער וואס האט דיך מטמא געווען, לא טמאוני, מיך האט עס נישט געקענט מטמא זיין, ווייל ווען ס'פאלט ארויף אויף מיין קערפער, וואלט עס מיך נישט מטמא געווען. ואתה טמאתני, אבער דו, וואס דו ביסט טמא געווארן דורך די וואסער, דו האסט מיך יא געקענט מטמא זיין. ווייל נפלו משקין על בשרו טהור, ווען די משקין וואלט אראפגעפאלן אויף די לייב פון די מענטש, וואלט דער מענטש געווען טהור. נפלו על כסותו, ווען ס'פאלט אבער אראפ אויף זיין קלייד, נטמאת, ווערט עס טמא, וטמאתו, און ס'איז אים מטמא. הרי זה אומר, דא זאגט דער מענטש אויך צום בגד, מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני, די וואסער וואס האט דיך מטמא געווען, וואלט מיך נישט געקענט מטמא זיין, אבער וויבאלד ס'איז געגאנגען דורך דיר, האסטו מיך מטמא געווען. משנה ג'. השורף פרה. א מענטש וואס פארברענט די פרה אדומה, ופרים, אדער דער וואס פארברענט די אלע פרים הנשרפים, צום ביישפיל די פר יום הכפורים, די פר כהן המשיח און די פר העלם דבר של ציבור, והמשלח את השעיר, און דער כהן וואס ער טוט ארויספירן דעם שעיר לעזאזל. מטמא בגדים, די אלע זענען מטמא זייערע קליידער וואס זיי האבן אן, און נישט נאר דאס, נאר יעדע זאך וואס ער רירט אן ווערט טמא. חוץ א מענטש קען ער נישט מטמא זיין, און א כלי חרס אויך נישט, אבער אויסער דעם, יעדע סארט כלי וואס ער רירט אן איז ער מטמא. אבער פרה, די פרה אדומה אליין, ופרים, אדער די פרים הנשרפים, ושעיר המשתלח עצמן, די בהמות אליין, אין מטמאין בגדים, זיי זענען נישט מטמא בגדים וואס רירן צו צו זיי אליין. הרי זה אומר, רופט זיך אן דער בגד צו דעם מענטש וואס ער האט זיך מתעסק געווען מיט איינע פון די זאכן און ער האט מטמא געווען די בגד, און ער זאגט אים מטמאיך לא טמאוני, די פרה, די פרים און די שעיר המשתלח וואס זיי האבן דיך מטמא געווען, מיך האבן זיי נישט געקענט מטמא זיין, ווען איך בגד וואלט צוגערירט די פרה אליין וואלט איך נישט טמא געווארן, ואתה טמאתני, אבער דו מענטש וואס דו האסט דיך מתעסק געווען, דו האסט פארברענט די פרה אדער ארויסגעשיקט די שעיר, דו האסט מיך יא געקענט מטמא זיין. משנה ד' האוכל ווען איינער עסט מנבלת העוף הטהור, ס'איז דא עופות טהורים וואס די תורה האט מתיר געווען צו עסן, אבער אויב מ'האט עס נישט געשחט'ן נאר ס'איז פון זיך אליין געשטארבן איז עס א נבילה, און ס'האט נאר א טומאה בבית הבליעה, ווען דער מענטש עסט עס, בשעת יענע רגע וואס ער שלינגט עס אראפ, איז ער מטמא די בגדים וואס ער האט אן. איז ווען איינער עסט פון א נבילה פון א טהור'ע פייגל, והיא בבית הבליעה, און ס'ליגט אין זיין בית הבליעה, אין זיין האלז ווי ער שלינגט עס אראפ, מטמא בגדים, איז דער מענטש מטמא די אלע בגדים וואס ער האט אן. הנבילה עצמה אבער, ווען די פייגל אליין זאל צורירן צו בגדים, אינה מטמא בגדים, וואלט עס נישט געקענט מטמא זיין קיין בגדים. הרי זה אומר, רופט זיך אן דער בגד צו דעם מענטש וואס ער האט אים אנגערירט, אנגעהאט, בשעת ער האט געגעסן די נבלת עוף טהור, מטמאיך, די נבילה וואס האט דיך מטמא געווען לא טמאוני, מיך וואלט ער נישט געקענט אליין מטמא זיין, ואתה טמאתני, אבער דו וואס דו ביסט טמא געווארן פון דעם נבלת עוף טהור, דו האסט מיך יא מטמא געווען. משנה ה'. כל ולד הטומאות, יעדע זאך וואס איז נישט קיין אב הטומאה, נאר א ראשון אדער א שני, אינו מטמא כלים, קען נישט מטמא זיין קיין כלים, א כלי קען נאר מקבל טומאה זיין פון א אב הטומאה. אלא משקה, עס קען נאר מטמא זיין משקה, דאס הייסט משקה קען יא מקבל טומאה זיין פון א ראשון אדער א שני. נטמא משקה, איינמאל דער משקה איז טמא געווארן פון דעם ולד הטומאה, טמאן, קען ער יא גיין מטמא זיין ווייטער כלים, ווייל א משקה ווען ס'ווערט טמא פון א ראשון אדער פון א שני, ווערט עס אזוי ווי א אב הטומאה, ווייל זיי האבן גוזר געווען, אטו משקין דזב וזבה, די שפייעכץ אדער די מי רגליים אדער די זיבה פון א זב און א זבה זענען דאך ממש ווי א אב הטומאה, ס'איז ממש א שטיק אב הטומאה, און דאס קען יא מטמא זיין א מענטש אדער כלים, האט מען גוזר געווען אויף אלע אנדערע משקאות, אפילו ס'איז נאר געווארן טמא דורך א ולד הטומאה, זאל עס קענען מטמא זיין כלים. און דער משנה אחרונה שמועסט אויס, לכאורה וואלט איך געדארפט זאגן דעמאלטס אז משקאות זאלן קענען מטמא זיין מענטשן אויכעט, ווייל די משקין זב וזבה קען דאך מטמא זיין א מענטש אויכעט, זאגט ער ס'פשוט א מילתא דלא שכיחא, ווייל א מענטש שטייט ווייט פון די רוק אדער פון די אנדערע פליסיגקייטן פון א צווייטן מענטש, כל שכן ווען יענער אנדערער מענטש איז א זב אדער א זבה וואס מענטשן שטייען ווייט פון זיי,

זאגט די משנה, הרי זה אומר, דער כלי וואס איז יעצט טמא געווארן דורך די משקה, וואס דער משקה איז טמא געווארן פון א ולד הטומאה, זאגט ער צו דעם משקה מטמאיך, דער ולד הטומאה וואס האט דיך מטמא געווען, לא טמאוני, מיך האט ער נישט געקענט מטמא זיין, אבער ואתה טמאתני, די משקה וואס דו ביסט טמא געווארן פונעם ולד הטומאה, דו האסט מיך יא מטמא געווען. משנה ו', אין כלי חרס מטמא חברו, א כלי חרס קען נישט מטמא זיין די אנדערע כלי חרס, ווייל א כלי חרס אליין, אפילו ס'זאל צורירן צו א מת, וועט עס נישט ווערן קיין אב הטומאה. און א כלי חרס קען נאר מקבל טומאה זיין פון א אב הטומאה. אטאמאטיש קומט אויס אז איין כלי חרס קען נישט מטמא זיין א צווייטע כלי חרס. אלא משקה, א כלי חרס קען נאר מטמא זיין משקה. און די משקה איז צוריק מטמא די כלי חרס, נטמא משקה, טאמער די משקה איז טמא געווארן פון איין כלי חרס, טמאו איז ער ווידער מטמא דעם צווייטן כלי חרס. הרי זה אומר רופט זיך אן דער צווייטער כלי חרס צו דעם משקה, מטמאיך, די אנדערע כלי חרס וואס ער האט דיך מטמא געווען לא טמאוני האט מיך נישט געקענט מטמא זיין, אבער ואתה טמאתני די משקה וואס דו ביסט טמא געווארן פון יענעם כלי חרס דו האסט מיך יא מטמא געווען. משנה ז. כל הפוסל את התרומה, יעדע זאך וואס קען פסל'ען תרומה, צום ביישפיל, סתם ידיים, הענט פון א מענטש, איז די גזירה פון די י"ח דבר אז ס'איז ווי א שני לטומאה, און ווען איינער זאל צורירן מיט זיינע הענט וואס איז נישט זיכער ריין, תרומה וועט עס פסול ווערן, איז יעדע זאך וואס איז פוסל א תרומה מטמא את המשקין להיות תחילה, קען עס מטמא זיין אלע מיני משקאות אז די משקאות זאלן ווערן א תחילה, תחילה מיינט אז ס'ווערט אזוי ווי א ראשון לטמא אחד, ס'וועט אזוי שטארק טמא ווערן די משקין אז ס'קען מטמא זיין א תרומה, ולפסול אחד, ווען יענע תרומה מאכל וועט צורירן צו א צווייטע תרומה'דיגע זאך, וועט יענע דריטע זאך אויכעט ווערן פסול, דאס הייסט די משקין איז ווי א ראשון, ווען ס'רירט צו נאך איין מאכל פון תרומה ווערט יענץ א שני, און ס'הייסט טמא ווייל ס'קען אפילו גיין ווייטער און מאכן א שלישי, אבער די שלישי איז נאר פסול ווייל ס'קען שוין נישט גיין ווייטער פון דארטן. חוץ מטבול יום. טבול יום איז אנדערש ווי אלע אנדערע זאכן וואס טוען פסל'ען תרומה. א טבול יום פסל'ט אויך תרומה מדאורייתא, אבער וויבאלד ס'איז שוין אביסל א שוואכערע טומאה, ווייל למעשה האט ער זיך שוין גע'טובל'ט, ער ווארט נאר אויף די הערב שמש, און אויכעט זיין טומאה איז א דאורייתא'דיגע טומאה, דאס וואס ער איז פוסל תרומה איז א דאורייתא'דיגע זאך, און דברי תורה אין צריכין חיזוק, איז ביי טבול יום האט מען נישט געזאגט די הלכה אז ער זאל מען קענען מטמא זיין משקין להיות תחילה. איז דאך די הלכה אז ווען סתם ידיים גייט און ס'רירט צו משקה, ווערט די משקה א ראשון, און ס'קען ווייטער מטמא זיין אנדערע עסנווארג, וואס ווען די הענט אליין וואלט צוגערירט די עסנווארג, וואלט עס נישט טמא געווארן. ווען א סתם ידיים גייט און ער רירט צו א מאכל פון תרומה, וואלט עס נאר געווארן פסול, נישט טמא. און ווען ס'רירט צו א מאכל פון חולין, וואלט עס בכלל נישט פסול געווארן אפילו. אבער וויבאלד ס'איז צוגעגאנגען דורך משקה, די סתם ידיים האט צוגערירט צו א משקה, און דער משקה האט צוגערירט צו דער חולין'דיגע אדער דער תרומה'דיגע עסן, איז עס יא טמא געווארן. הרי זה אומר, רופט זיך אן דער מאכל צו דעם משקה וואס האט אים מטמא געווען, מטמאיך, די סתם ידיים שניות וואס האט דיך מטמא געווען, לא טמאוני, מיך האט ער נישט געקענט מטמא זיין. ואתה טמאתני, די משקה וואס דו ביסט טמא געווארן דורך דעם סתם ידיים, דו האסט מיך יא מטמא געווען. משנה ח', די משנה האב איך שוין געלערנט אויך אין מסכת מקוואות, דארט איז עס געלערנט געווארן לגבי דיני מקוואות, און דא שטייט עס לגבי דינים פון מי חטאת. כל הימים כמקווה, אלע וואסערן פון די וועלט, אלע ימים, האבן א דין ווי א מקווה, דאס הייסט אז אויב איינער וויל זיך טובל'ן דארטן, מוז עס זיין באשבורן, ס'מוז זיין צוזאמגענומען אויף איין פלאץ, ס'טאר נישט רינען, ס'טאר נישט זיין זוחלין, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ביי מעשה בראשית, ולמקווה המים קרא ימים, דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט וויבאלד ס'שטייט אז די ימים ווערן אנגערופן מקווה, האט עס א דין ווי א מקווה, ס'מוז זיין צוזאמגענומען אויף איין פלאץ און ס'טאר נישט רינען, און נאר דעמאלטס קען מען זיך טובל'ן. רבי יהודה אומר, דאס וואס ס'שטייט אין פסוק, ולמקווה המים קרא ימים, דארט רעדט מען פון די ים הגדול, פון דעם גרויסן אוקיינוס וואס דאס איז באשאפן געווארן דעמאלטס, הים הגדול כמקווה, איי, ס'שטייט ימים א לשון רבים כאילו ס'גייט ארויף אויף אלע ימים פון די וועלט, זאגט ער ניין לא נאמר ימים, די ים אוקיינוס, די ים הגדול ווערט נאר אנגערופן ימים, אלא שיש בו מיני ימים הרבה, ס'דא זייער אסאך טייכן וואס קומען זיך צאם אין דעם ים הגדול פאר דעם ווערט עס אנגערופן ימים, ממילא נאר די ים הגדול האט א דין ווי א מקווה אז ס'טאר נישט זיין זוחלין, אלע אנדערע ימים מעגן זיין זוחלין אויכעט. רבי יוסי אומר כל הימים, אלע ימים, און די ים הגדול אריינגערעכנט, מטהרין בזוחלין, ס'מעג יא פליסן, בשעת דער מענטש טובל'ט זיך, מעג עס פליסן פון איין פלאץ צום צווייטן, ווייל דאס איז דאך די סדר פון טייכן, אז ס'פליסט, און ס'קען נאך אלץ מטהר זיין, אבער ס'הייסט דאך נישט קיין מים חיים, ס'הייסט דאך דאך מקוואות, ס'הייסט דאך דאך אין פסוק מקווה, מיט וואס הייסט עס א מקווה? ופסולין לזבים ולמצורעים ולקדש מהן מי חטאת, א זב טאר זיך נישט טובל'ען אין דעם, ווייל ער דארף האבן מים חיים, קוועליג וואסער. דער מצורע, וואס מען דארף נעמען פאר אים וואסער, מים חיים, איינצוטונקען אין דעם די זאכן און שפריצן אויף אים, ער קען אויכעט נישט נעמען פון סתם ים וואסער. און פאר די מי חטאת קען מען אויכעט נישט נעמען פון דעם אויסצומישן מיט די אפר החטאת. משנה ט', המים המוכים, וואסער וואס איז געשלאגן געווארן, פסולין איז פסול פאר מי חטאת און הוא הדין אז ס'איז פסול פאר יעדע זאך וואס ס'דארף האבן מים חיים. אלו הן המוכים, די וואסער הייסט געשלאגענע וואסער, המלוחים, אויב ס'איז געזאלצן, והפושרים, אדער ס'איז לוילעך. המים המכזבים, יעדע זאך וואס ס'דארף זיין מים חיים מיינט אז ס'האלט אין איין קוועלן, אויב ס'איז א קוואל וואס הערט זיך אויף, מכזבים מיינט אז ס'האקט זיך איבער, פסולין איז עס פסול. אלו הם המים המכזבים, די זענען די וואסער וואס הייסט אז ס'האקט זיך איבער, המכזבים אחד בשבוע, אויב איין מאל אין זיבן יאר טריקנט זיך אויס דער קוואל, ס'הערט אויף צו קוועלן, הייסט עס מים המכזבים און נישט קיין מים חיים. אויב ס'איז מער ווי איין מאל אין זיבן יאר, ס'איז איין מאל אין מער ווי זיבן יאר, אדער ווי ברטנורא זאגט איין מאל אין א יובל, איז עס זיכער נישט קיין מים המכזבים. זאגט די משנה המכזבים בפולמסיות, אויב ס'איז אזא מין קוואל וואס ס'האקט זיך קיינמאל נישט איבער נאר ווען ס'קומט א גרויסע מיליטער אויף איין מאל און זיי נעמען זיך טרינקען פון דעם און זיי מאכן קאליע די וואסער, אדער ובשני בצרון, ס'האקט זיך נאר איבער ווען ס'איז א טרוקעניש, ס'איז נישט געווען א לאנגע צייט קיין רעגן, כשרים, דאס הייסט נאכנישט קיין מים המכזבים, ס'איז יא כשר, ס'הייסט ווייטער מים חיים, רבי יהודה פוסל, רבי יהודה האט געהאלטן אפילו אזעלכע וואסער הייסט אויכעט מים המכזבים. משנה י, מי קרמיון, די וואסער פון דעם טייך קרמיון, און מי פוגה, די וואסער פון דעם טייך פוגה, פסולין זענען פסול, ס'הייסט נישט קיין מים חיים, מפני שהם מי ביצים, ווייל ס'איז אויסגעמישט מיט אסאך בלאטע, ס'איז דא דארט אריינגעמישט, בטבעיות פון די וואסער קומט עס אויסגעמישט מיט ליים, און ס'שיידט זיך נישט אפ די ליים פון די וואסער, ס'איז בלייבט אייביג אויסגעמישט, ממילא קען מען דאס נישט נוצן, ווי די ברטנורא זאגט דעם טעם, ווייל ס'הייסט א חציצה, ס'דארף זיין מים חיים אל כלי אן קיין חציצה, און די שמוץ דאס איז א חציצה צווישן די וואסער און די כלי. מי הירדן און מי ירמוך, די וואסערן פונעם ירדן און פונעם ירמוך, פסולים זענען אויכעט פסול מפני שהן מי תערובות, ווייל דאס איז אויסגעמישט מיט פסול'ע טייכן, דאס הייסט די ירדן בעצם און די ירמוך אליין פאר זיך, נאך פאר עס איז אויסגעמישט מעג מען נהנה זיין און נעמען פון יענע וואסער ס'הייסט יא מים חיים, אבער עס איז דא א שטח וואו עס מישט זיך אויס און פון דארט און ווייטער וואו עס איז אויסגעמישט מיט אנדערע פסול'ע טאר מען טאקע נישט, ואלו הן מי תערובות, אחד כשר, איין כשר'ע, קוואל ואחד פסול און איין פסול'ע פלאץ, שנתערבו, עס האט זיך אויסגעמישט די וואסער, פון דארט און ווייטער ווי עס איז אויסגעמישט טאר מען נישט נעמען. שניהן כשרים ונתערבו, טאמער צוויי כשר'ע קוועלער האבן זיך אויסגעמישט, האלט די תנא קמא כשרים מען מעג ווייטער נעמען פון דארטן פאר מי חטאת און פאר אלע זאכן וואס דארף האבן מים חיים, רבי יהודה פוסל ווייל ער האט גוזר געווען צוויי כשר'ע זאכן וואס מישן זיך אויס, אטו ווען א כשר'ע מישט זיך אויס מיט א פסול'ע. משנה יא, באר אחאב, די ברינען וואס אחאב האט געמאכט, ומערת פמייס, ס'איז דא א הייל וואס הייסט מערת פמייס און דאס געפינט זיך אין די געגנט פון דן, וואס פון דארט הייבט זיך אן די ירדן, ס'האמיר פריער געלערנט אין משנה י אז די ירדן איז פסול ווייל ס'מישט זיך אויס מיט אנדערע וואסער, קומט מיר די משנה זאגן אז די מערת פמייס וואס דארט איז די אפשטאם פונעם ירדן דארט הייבט זיך עס אן, און דערפאר הייסט עס ירדן ווייל ס'איז יורד מדן, ס'הייבט זיך אן אינעם געגנט פון דן, דארט איז עס יא כשרה, יענץ איז נאכנישט אויסגעמישט און פון דארט מעג מען נעמען, ס'הייסט מים חיים. און די זעלבע זאך די באר אחאב וויל ער אויך מודיע זיין אז דאס הייסט קוועליג וואסער. זאגט די משנה המים שנשתנו, וואסער וואס איז אנדערש געווארן, ושינוין מחמת עצמן, ס'איז פון זיך אליין אנדערש געווארן, ס'איז געשטאנען צו לאנג אדער וואס, כשרין איז עס נאך אלץ כשר. אמת המים, א לויף פון וואסער, הבאה מרחוק ס'קומט פון זייער ווייט, ס'קומט פון א קוואל, וואס די קוואל געפינט זיך ווייט אוועק פון דא און עס איז דא א וואסער לויף וואס ברענגט די וואסער פונעם קוואל ביז אהער, כשרה איז עס כשר, ובלבד שישמרנה שלא יפסיקנה אדם, מען דארף עס נאר היטן אז קיינער זאל עס נישט איבערהאקן אינדערמיט, אויב מען האט איבערגעהאקט אינדערמיט איז עס אויס מים חיים. רבי יהודה אומר מען דארף עס נישט אפהיטן הרי היא בחזקת מותרת, וויבאלד ס'קומט פון א קוואל האט עס א חזקה אז דאס איז מים חיים און ס'איז מותר אפילו מען האט נישט געשטעלט קיין שומר. זאגט די משנה באר א ברינען שנפל לתוכה חרסית או אדמה איז אריינגעפאלן דארט שארבעלעך אדער זאמד ערד ימתין לה עד שתיצל דברי רבי ישמעאל לויט רבי ישמעאל זאל מען אויסווארטן ביז ס'קלארט זיך אויס די וואסער אלע שמוץ גייט אראפ און די וואסער ווערט צוריק קלאר אזוי ווי פריער דעמאלטס קען מען נעמען דערפון רבי עקיבא אומר אינו צריך להמתין מ'דארף נישט אויסווארטן זאגן די מפרשים, דאס הייסט אבער נאכנישט קיין מי ביצים וואס איז געשטאנען אויבן אין משנה י, אז די וואסער פון קרמיון און פון פוגה איז פסול ווייל ס'איז מי ביצים, ווייל ס'איז אויסגעמישט מיט בלאטע, ווייל יענע בלאטע איז אריינגעמישט בטבעיות אין די וואסער און ס'שיידט זיך ס'טיילט זיך נישט אפ. דער שמוץ וואס איז יעצט דא אריינגעפאלן, ס'גייט זיך עווענטועל אפטיילן, ס'באלאנגט נישט אזוי, די וואסער איז נישט אזוי נאטירליך געקומען מיט דעם שמוץ, ממילא האט רבי עקיבא געהאלטן מ'דארף אפילו נישט ווארטן ביז ס'קלארט זיך אויס און מ'קען שוין נעמען דערפון און ס'הייסט מים חיים. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף י"ז עמוד א', תנו רבנן, שלושה דברים נאמרו בציפורניים, דריי זאכן זענען געזאגט געווארן ביי נעגל, שורפן, דער וואס ער פארברענט עס איז א חסיד, וואס דאס איז א גרעסערע מדריגה ווי א צדיק, קוברן, דער וואס ער באערדיגט עס נאר איז א צדיק, ווי רש"י זאגט ווען מען באערדיגט עס קען זיך עס נאך אויפדעקן, אבער ווען מען פארברענט עס ווערט עס אויס, אדער ווי תוס' ברענגט פונעם ארוך אז דער וואס פארברענט עס, ער גיבט עפעס אוועק פון זיך פאר'ן אפהיטן א צווייטן פון א שאדן. די סיבה פארוואס מ'דארף פארברענען די נעגל, איז דאך אז א צווייטער מענטש זאל נישט ארויפטרעטן דערויף, זאל נישט געשעדיגט ווערן. אבער ווען מ'פארברענט עפעס וואס קומט פון א מענטש, צו ס'זאל זיין האר צו נעגל וכדומה, שאדט עס פאר דעם מענטש פון וועם די זאך קומט. און אז ער איז מסכים צו ליידן אבי א צווייטער זאל נישט האבן קיין שאדן, דער הייסט א חסיד. אדער ווי די תוספות הרא"ש זאגט, אז מען מאכט א פייער אויף די נעגל, געט דאך עס ארויס א שלעכטע ריח, און ס'שטערט אים, אבער ער טוט עס דאך, ווייל ער וויל ראטעווען א צווייטע מענטש פון געשעדיגט ווערן, אזא איינער איז ווערט אנגערופן צו ווערן א חסיד. זורקן, דער וואס ווארפט עס אוועק, דער איז א רשע ווייל אנדערע מענטשן קענען ארויפטרעטן דערויף, און ס'איז א סכנה. ס'איז געשטאנען איינע פון די פינף זאכן וואס איז מתחייב בנפשו ודמו בראשו, והמקיז דם, ער לאזט גיין בלוט ומשמש מטתו. וואס איז די סיבה דערצו? דאמר מר. מקיז דם ומשמש מטתו, אויב זיין פרוי ווערט דעמאלטס נתעבר, הויין לו בנים ויתקין, וועט ער האבן שוואכע קינדער. הקיזו שניהם ושמשו, סיי די מאן און סיי די פרוי האבן געלאזט גיין בלוט, און נאכדעם האבן זיי געוואוינט אינאיינעם, הויין לו בנים בעלי ראתן, וועט ער האבן קינדער וואס זענען קרעציג אויף אזוי ווייט אז ס'מאכט זיך עפעס א שרץ אין זייער מח, עפעס מורא'דיג אפגעשוואכט איז דאס. אמר רב, ולא אמרן, דאס איז נישט געזאגט געווארן אז ס'איז אזוי הארב, אלא דלא טעים מידי אז מ'האט גארנישט טועם געווען נאך די הקזת הדם, אבל טעים מידי, טאמער מ'האט יא עפעס טועם געווען נאכדעם וואס מ'האט געלאזט גיין די בלוט, לית לן בה. זאגט דער זוהר הקדוש תא חזי, בכל שיתא יומא דשבתא, אלע זעקס טעג פון די וואך, כד מטא שעתא דצלותא דמנחה, ווען עס קומט די צייט פון דאווענען מנחה, דינא תקיפא שלטא, ס'איז שולט אויף די וועלט א שטארקע דין, וכל דינין מתערין, אלע דינים ווערן נתעורר, אבל אבער אנדערש איז ביומא דשבתא, כד מטא עידן דצלותא דמנחה, שבת נאכמיטאג ווען עס קומט די צייט פון דאווענען מנחה איז פונקט פארקערט, רעוא דרעוין אשתכח, ס'געפינט זיך א רצון פון א רצון,

משה רבינו נסתלק געווארן פון דער וועלט, בגין למנדע, כדי מען זאל וויסן, דלא בדינא אסתלק, ער איז נישט אוועק גענומען געווארן דורך די מידת הדין, פאר דעם האט מען אוועק גענומען אין א צייט וואס די דין איז אינגאנצן נכנע, און ס'איז נאר שולט א רצון פון א רצון. וההיא שעתא, ברצון דעתיקא קדישא נפק נשמתיה, מיט די ווילן פונעם עתיקא קדישא איז זיין נשמה ארויסגעגאנגען, ואתטמר ביה, און ס'האט זיך באהאלטן אין דעם עתיקא קדישא. בגין כך, דאס איז טאקע די סיבה פון ולא ידע איש את קבורתו כתיב, קיינער ווייסט נישט ווי ער איז באערדיגט געווארן, ווייל מה עתיקא קדישא איז טמירא מכל טמירין, ס'איז באהאלטן מער ווי אלע באהעלטענישן, ולא ידעין עלאין ותתאין, די אויבערשטע און די אונטערשטע, קיינער ווייסט נישט ווי דאס איז און וואס דאס איז, אוף הכא, האי נשמתא דאתטמר בהאי רצון, די נשמה, פון משה רבינו, וואס האט זיך באהאלטן אין דעם רצון, דאתגלי וואס האט זיך אנטפלעקט בשעתא דצלותא דמנחה דשבתא, בשעת מען איז געגאנגען דאווענען מנחה שבת נאכמיטאג, כתיב אויף אים שטייט אויכעט ולא ידע איש את קבורתו, והוא טמיר און ער איז מער באהאלטן מכל טמירין דעלמא ווי אלע באהעלטענע זאכן פון די וועלט, ודינא לא שלטא ביה, קיין שום דינים זענען שולט אויף אים, זכאה חולקיה דמשה, וואויל איז די חלק פון משה רבינו. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ו', ישראל שאמר לגוי לעשות לו מלאכה זו בשבת, א איד וואס ער הייסט פאר א גוי ער זאל אים טוען א געוויסע ארבעט אין שבת, אף על פי שעבר, ער האט עובר געווען אויף א איסור דרבנן פון אמירה לעכו"ם, ומכין אותו מכת מרדות, אזוי ווי איינער וואס איז עובר אויף א איסור דרבנן, מותר לו ליהנות באותה מלאכה לערב, מעג ער אבער נאך אלץ הנאה האבן פון די ארבעט מוצאי שבת, ס'איז נישט אזוי הארב ווי א איד וואס האט אליין געטוהן א מלאכה אין שבת במזיד וואס דעמאלטס טאר ער קיינמאל נישט הנאה האבן פון דעם, אויב ער האט געהייסן פאר א גוי זאל דאס טוהן פאר אים מעג ער יא מוצאי שבת הנאה האבן דערפון, אבער נאר אחר שימתין בכדי שתיעשה, ער מוז אויסווארטן אזוי לאנג ווי ס'וואלט אים געדויערט אליין צו מאכן די זעלבע ארבעט מוצאי שבת, ווייל דאס האט די זעלבע הלכה ווי ווען א גוי טוט פון זיך אליין א מלאכה פאר א איד וואס מען האט געזאגט אז ער דארף ווארטן בכדי שיעשו, די זעלבע זאך איז ווען א איד הייסט פארן גוי ער זאל טוהן א געוויסע ארבעט פאר אים. זאגט דער רמב"ם, דא איז דא איין גירסא ולא אמרו, מען האט נישט געזאגט, בכל מקום, אויף יעדן פלאץ, שימתין בכדי שיעשה, אז מען זאל ווארטן, בכדי שתעשה, אלא מפני דבר זה, נאר צוליב די זאך, ער גייט מסביר זיין וואס איז די סיבה, פארוואס מען דארף טאקע ווארטן בכדי שיעשה, אין רמב"ם אליין שטייט אביסל אנדערש, ולא אסרו, בכל מקום, מען האט נישט גע'אסר'ט איבעראל, עד שימתין בכדי שיעשה, ווילאנג מען ווארט אויס, אזוי לאנג ווי די זאך וואלט געמאכט געווארן, אלא מפני דבר זה, די סיבה דערצו איז, שאם תאמר טאמער דו וועלסט זאגן, יהא מותר מיד אז גלייך מוצאי שבת וועט ער מעגן הנאה האבן פון די זאך וואס די גוי האט געמאכט, שמא יאמר לגוי לעשות לו, וועט ער אייביג גיין זאגן פארן גוי אינמיטן שבת אז דער גוי זאל עס מאכן פאר אים, אזוי אז וימצא הדבר מוכן מיד, גלייך מוצאי שבת וועט ער האבן פארטיג די ארבעט און ער וועט גלייך מעגן הנאה האבן דערפון. אבער וכיוון שאסרו וויבאלד די חז"ל האבן גע'אסר'ט עד שימתין בכדי שיעשה אז ער מוז ווארטן מוצאי שבת אזוי לאנג ווי ס'דויערט צו טון די ארבעט לא יאמר לגוי לעשות לו וועט ער שוין נישט זאגן פארן גוי אינמיטן שבת ער זאל אים עס מאכן שהרי אינו משתכר כלום ער פארדינט גארנישט פון דעם וואס דער גוי האט אים עס געמאכט פון פריער מפני שהוא מתעכב לערב בכדי שיעשה דבר זה שנעשה בשבת ער דארף סיי ווי זיך אויפהאלטן מוצאי שבת און ער טאר נישט הנאה האבן פון די זאך ווילאנג ס'גייט אדורך אזויפיל צייט אז מ'זאל האבן אליין געקענט מאכן די זאך וואס די גוי האט געמאכט פאר אים אין שבת. זאגט דער רמב"ם דבר שאינו מלאכה, א זאך וואס איז נישט קיין מלאכה דאורייתא, ואין אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות, ס'איז נאר א איסור דרבנן, מותר לישראל לומר לגוי לעשותו בשבת, מעג א איד הייסן פאר א גוי דאס צו טוהן אום שבת, דאס הייסט א שבות דשבות, אבער שבות דשבות איז נישט מותר אויף יעדן פאל, והוא וואס איז נאר שיהיה שם מקצת חולי, עפעס א שטיקל קרענק, נאר דעמאלטס האט מען מתיר געווען א שבות דשבות, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, ס'זאל זיין גאר נייטיג, או מפני מצוה אדער במקום מצוה, און ער געבט עטליכע משלים אויף דעם וואס מען וועט לערנען די קומענדיגע וואך פרייטאג. מוסר ענדיגט ער דא צו די נוטריקון פון שפע וואס ער האט אנגעהויבן מיטוואך און געגאנגען ווייטער דאנערשטאג, די אות שי"ן גייט ארויף אויף שבת, האט ער דאס אוועקגעשטעלט צו לערנען ערב שבת, מן השלושה פון די דריי זאכן, שהם ראשי תיבות שפע, הנאמרים וואס מען האט געזאגט אויבן מיטוואך און דאנערשטאג, איז הכי נכבד, די מכובד'יגסטע פון די דריי איז די שי"ן וואס איז רומז לשבת. כי השומר שבת כהלכתו במחשבה ודיבור ומעשה, אפילו עובד עבודה זרה, כאנוש מוחלין לו, ובוודאי אויב אזוי איז דאך זיכער שמועיל אז ס'העלפט לתקן צו פאררעכטן די פגם הברית, דההוא צדיקא בשביעתא אחיד, דער צדיק איז דאך אנגעכאפט אין די זיבעטע מידה, ממילא דאס איז דער יום השבת, און אז מען היט שבת אזוי ווי ס'דארף צו זיין, פאררעכט מען דעם פגם הברית. ומעלים עליו, מען רעכנט אויף דעם מענטש כאילו קיים כל התורה כולה. וביותר צריך ליזהר, די מערסטע דארף מען אכט געבן אום שבת מדיבור של חול, מ'זאל נישט רעדן קיין וואכענדיגע זאכן, וקל וחומר מדיבור של איסור, און זיכער אז מען דארף זיך צוריק האלטן פון רעדן דברים אסירים. וזה הוא מדברי קבלה, דאס האבן אונז די חזל געלערנט מקבלה אויס דכתיב ודבר דבר, ס'שטייט אין ישעיה ודבר דבר אז מען דארף זיך צוריק האלטן פון רעדן שבת זאכן וואס מען רעדט אינדערוואכן, אבער וממקומו הוא מוכרע, ס'איז דא א הכרח צו דעם פון דעם וואס מען זעט ביי די מעשה בראשית, דכביכול הוא שבת מדיבור, פון וואס האט דער אייבערשטער גערוהט שבת? נאר פון א דיבור, כי בדבר השם שמים נעשו, וויאזוי האט דער אייבערשטער געמאכט די בריאה? נאר מיט א ווארט פון זיין מויל, מילא ווען ער האט גערוהט פון וואס האט ער גערוהט? פון א ווארט. אטאמאטיש אז אונז דארף מען זיך פירן אזוי ווי דער אייבערשטער האט זיך געפירט, דארף מען עס אויכעט רוען פון דיבורים. איז ואחרי אשר זכינו שה' ברחמיו הנחילנו השבת, דער אייבערשטער האט אונז איבערגעגעבן די גוטע מתנה פון שבת, צריך לשבות גם מדיבור, דארף מען טאקע אויכעט רוען פונעם דיבור. ויענג השבת, מען זאל אויכעט מענג זיין דעם שבת במה שהוא עונג שבת, לאכול לכבוד השבת דווקא, ווען מען עסט זאל עס דווקא זיין לכבוד שבת, וללבוש בגדי שבת לכבוד השבת, אינזין צו האבן מיט דעם מכבד צו זיין דעם שבת קודש, ולקבוע לימוד בשבת, מען דארף אויכעט קובע זיין צייטן צו לערנען אין שבת, כי לא ניתן השבת אלא לעסוק בתורה, די שבת איז געגעבן געווארן אז אידן זאלן האבן צייט צו לערנען. ואם כה יעשה, טאמער דער מענטש וועט אזוי טון, נמחלים עוונותיו, וועלן ווערן זיינע עבירות נמחל, ובכלל אין דעם איז אויך אריינגערעכנט די עבירות אשר חטא בפגם הברית, ושב ער וועט תשובה טון ורפא לו, און מען וועט אים אויסהיילן, אים פארגעבן, מכפר זיין אלע עבירות.